שמואל א', פרק ט"ו, די היינטיגע פרק לערנען אונז די מעשה פון מלחמת עמלק וואס שאול האט געמאכט און די חטא וואס ער האט נכשל געווארן אין די מלחמה. וואס די חטא איז פיינעלי הגם ס'איז שוין געווען פריער איין חטא ביי די פריערדיגע מלחמה האט גורם געווען אז בפירוש זאל די אייבערשטער זאגן פאר שמואל אז נחמתי אז איך האט חרטה כביכול פאר ממליך זיין שאול, און ער גייט בעצם וועגן דעם מאכן א נייע מלך אין די שפעטערדיגע פרקים וואס דאס איז דוד. דא ענדיגט זיך אויך די יחס, די קאנעקשאן פון שמואל און שאול, אין סוף פון די פרק זעט מען אז לא יסף שמואל האט מער נישט געזען שאול א גאנצע לעבן, ער איז געווען ברוגז אדער טרויעריג אז ס'איז נישט געלונגען די מלוכה וואס ער האט געמאכט, און זייט דעמאלטס האבן זיי נישט קיין שייכות די צוויי מענטשן. די קיצור הסדר פון די מעשה איז אז ס'דא די ציווי וואס דער שמואל זאגט פאר שאול בשם דער אייבערשטער ווי אזוי ער זאל טון, נאכדעם איז דא די קיום און וואס ער איז נישט מקיים די ציווי, שפעטער איז דא די משא ומתן די דיאלאג צווישן שאול און שמואל ווען זיי טרעפן זיך אויף דעם וואס ער האט נישט געטון די ציווי און וואס שמואל טוט יא די ציווי און די תוצאה פון דעם. איז די ערשטע זאך קומט שמואל צו שאול ער הייבט אן אותי שלח ה' למשחך למלך אינטערעסאנט ער הייבט אן גלייך פון די אנהייב פון די מעשה כאילו כאילו אז יעצט ווערט ער די מלך הגם שוין געווען מלך שוין געווען צוויי מלחמות לפחות צווישן דעם על כל פנים ער הייבט אן אז די אייבערשטער האט אים געווען א מלך און ממילא דארף ער פאלגן לקול דברי ה' און וואס זאגט די אייבערשטער כה אמר ה'

גמל חמור אלע בהמות אלע מענטשן אלעס און שמואל האט אנגעהויבן שאול האט אנגעהויבן צו מקיים זיין צוזאם גענומען די עולם געציילט צוויי צוויי הונדרעט טויזענט מענטשן פינף טויזענט צען טויזענט איש יהודה עס הייסט פון יהודה זענען צען טויזענט און ער איז געקומען צו נעבן עמלק וירב בנחל דארט אין נחל נעבן דעם האט ער דארט איז געווען זיין מחנה דארט האט ער אנגעהויבן די מלחמה אינצווישן האט ער ארויס גענומען די קיני מתוך עמלק קיני איז בעצם אייניקלעך פון יתרו האט מען געלערנט יעל אשת חבר הקיני זיי האט געזאגט אז זיי זאלן נישט אוועק אוועק גיין פון עמלק זאל נישט בלייבן כאילו זיי זעט אויס זיי געווען שותפים שכנים פון עמלק זאלן אוועק גיין ווייל נישט אויף זיי איז די ציווי און שאול האט געטוהן אזוי געשלאגען עמלק שטייט נישט וואס איז די פרטים פון די מלחמה פעלט דא יא ער האט געפאלגט ער האט מנצח געווען די מלחמה געשלאגן עמלק מיט די גאנצע פלעץ וואס זיי האבן געוואוינט פון חוילה ביז בואך שור איז בעצם א פלאץ וואס מ'לערנט אין פסוק אז ישמעאל האט דארט געוואוינט אין פרשת אין ספר בראשית אינטערעסאנט. על כל פנים און למעשה אבער שאול האט חומל געווען האט יא רחמנות געהאט דלא ווי ס'שטייט בפירוש אין די ציווי לא תחמול האט ער חומל געווען אויף צוויי זאכן אויף אגג און אויף מיטב הצאן והבקר אויף די שענערע בעסערע שאף פארוואס ער האט געוואלט לא אבו החרימם האבן זיי רחמנות געהאט אויף דעם, אלעס אנדערש די פשוטע זאכן די נישט אזעלכע שיינע זאכן האבן זיי מחרים געווען, אויף דעם איז געקומען די אייבערשטער צו שאול און געזאגט נחמתי איך האב חרטה אז איך האב ממליך געווען שאול, און שמואל איז געווען זייער ברוגז ער האט געשריגן ס'הייסט געדאווענט צו די אייבערשטער אויף דעם א גאנצע נאכט, למעשה זעט נישט אויס ווי די אייבערשטער האט געטוישט זיין מיינד, געקומען אינדערפרי. האט מען געזאגט פאר שמואל אז שאול קומט דא און ער גייט מציב לו יד ס'איז געווען די סדר נאך א מלחמה א נצחון האט מען געמאכט עפעס אזא יד א מצבה אזא זיכרון א מאניומענט אזא בקיצור איז ער אנגעקומען און שאול זאגט פאר שמואל הקימותי את דבר השם ברוך הלא ברוך השם ברוך אתה לה' כ'האב געפאלגט און שמואל זאגט יא כאילו שטייט נישט בפירוש אבער אז נישט וואס איז די קול הצאן וואס איך הער דא זאגט ער אה דאס איז פון עמלק אונז האבן עס געברענגט לזבח לה', אינטערעסאנט ביי די קיום שטייט נישט דאס אז ס'געווען לזבח לה', זעט אויס דא האט ער שוין געטראכט א תירוץ, נישט סתם חומל געווען נאר אז ער וויל עס מאכן פון דעם קרבנות. און דא קומט שמואל און זאגט פאר שאול א שארפע מוסר דרשה און זאגט אים, זאג דיך, קום הער אויס, איך וועל דיר זאגן וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט, ויאמר לו דבר צו טאג באפער רשות, דא איז די שארפע נבואה אז כאילו די סדר איז מ'בעט רשות, און שמואל האט אים געזאגט, דו האלטסט דיך קליין, אינטערעסאנט ער הייבט אזוי אן, דו האלטסט דיך קליין, ביסט קטן בעיניך, אבער דו ביסט דאך די ראש שבטי ישראל, דיך האט מען געמאכט די מלך, אין אנדערע ווערטער, דו האסט געפאלגט די עם, אזוי האט ער אים געזאגט שפעטער, אה סארי, אזוי האט ער אים געזאגט דא, אשר חמל העם על מיטב הצאן, זאגט ער, העם, וואס קומט דא אריין די עם, דו ביסט דאך די מלך, דו האסט געדארפט פאלגן, די אייבערשטער האט געזאגט, אינגאנצן מחרים צו זיין, דו האסט נישט. און דא דא נאך א ויאמר שמואל איינס צו זאגן קרבנות, די אייבערשטער דארף עפעס קרבנות, החפץ לה' בעולות וזבחים, די אייבערשטער דארף מ'זאל אים פאלגן, הנה שמוע מזבח טוב, און אזוי ווייטער, און דו פאלגסט נישט, מאסת את דבר השם וימאסך ממלך. שוין עד כאן תוכחת שמואל, און וואס זאגט שאול, חטאתי, איך האב נישט געפאלגט, פליז זיי מוחל מיינע זינד, לפחות קום צוריק מיט מיך, זאל זיך בוקן צו די אייבערשטער, אין אנדערע ווערטער ביי די אייבערשטער, זעט נישט אויס ער גייט פועל'ן, ער רעדט נישט צו די אייבערשטער, ער רעדט צו שמואל, אקעי, איך בין נישט קיין מלך, קענסט מיך נאכאלץ מכבד זיין, קענסט גיין מיט מיך, און שמואל זאגט ניין איך גיי נישט. מיט אנדערע ווערטער, עס גייסט נישט משכנע זיין נישט מיך נישט די אייבערשטער, אינצווישן האט זיך צעריסן זיין כנף מעיל זיין עק פון זיין בגד, און שמואל האט געזאגט אזוי ווי ס'האט זיך דאס צעריסן איז א סימן קרא השם את ממלכת ישראל מעליך, ונתנה לרעך הטוב ממך, און די אייבערשטער טוישט נישט זיין מיינד, נצח ישראל לא ישקר, לא אדם הוא להנחם, דאס הייסט דו זאגסט חטאתי דו בעטסט זיך מחילה, ס'גייט נישט אזוי, די אייבערשטער מאכט א זאך און ער איז מחליט ער טוישט נישט זיין מיינד, וואס איז מיט תשובה? ווייס איך נישט. עם כל זה, בעט אים שמואל, שאול, סארי, בעט שאול פאר שמואל, זאלסט מיך מכבד זיין נגד זקני עמי, כ'הער, מיט'ן אייבערשטער קען איך נישט גארנישט טון, אבער מיט דיך, זיי מיך כאטש מכבד, קום בוק זיך מיט מיך לפני השם מיט די זקנים, זאל נישט האבן קיין בושות, און אויף דעם זעט אויס שמואל האט מסכים געווען, ער האט געקומען מיט אים, ער האט זיך געבוקט מיט אים, וישת וישב שמואל אחרי שאול וישתחו שאול לה', ער האט מסכים געווען. ביז דערווייל האט שמואל געברענגט געזאגט מען זאל ברענגען אגג און אגג גייט צו אים מעדנות און זאגט עפעס אכן סר מר המות וואס פונקטליך מיינט עס דאס וואס אגג האט געזאגט נישט קלאר און שמואל האט געזאגט זעט אויס אז אפשר האט אגג געבעטן אויך געוואלט רחמנות סר מר המות שמואל האט געזאגט ניין די כאשר שכלה נשים חרבך דיין שווערד האט געמאכט די פרויען פאר אלמנות יא אזוי תשכל מנשים אמך דיין מאמע גייט זיין א נישט א אלמנה זי גייט זיין משוכלת יא זי גייט נישט האבן קיין דיין שווערד האט געהארגעט קינדער פון טעכטער דיין מאמע וועט האבן די זעלבע פראבלעם און וישסף שמואל את אגג לפני ה', ער האט צעשניטן, געהארגעט, לפני ה' אין גלגל. און שוין די ענד פון די מעשה, ווייל שמואל האט יא מקיים געווען דבר ה', ער האט געהארגעט אגג, און מיט די בקר בקר שטייט נישט וואס איז געשען, שמואל איז געגאנגען אהיים און שאול איז געגאנגען אהיים און אינצווישן זיי האבן זיך מער נישט געזען, שמואל האט געוויינט התאבל שמואל אל שאול א גאנץ לעבן, די רעסט פון די לעבן פון שמואל, פארוואס? ווייל ס'איז נישט געלונגען, און די אייבערשטער האט אויך חרטה געהאט אז ער האט ממליך געווען שאול.